קאסעט זעקס זייט צוויי. יא, ביי יעדן חולה, אזוי באשטייט דער הויפט דאקטער, דער וואס איז געווען נעבן אייך, א מענטש א מלאך אן א גאל, האט ליב די ארעסטאנטן, א גליק, איך זאג אייך, איר האט גענוג אייז אויפן קאפ? כ'מיין אז גענוג. טוט אייך דער קאפ שטארק וויי? כ'ווייס אליין נישט, מיר דאכט זיך אז ס'איז מיר אביסל לייכטער, עס מיז שוין זיין שפעט,

צו די חולאים ווייזט ער נישט ארויס קיין שום אינטערעס, דאס לאזט ער איבער פאר אורקען, ער איז נאר צו האלטן קאמפאני מיט אים. זיין פנים זעה איך נישט גוט, ווייל ער זיצט אויף א טאבורעטקע האלב מיט דער פלייצע צו מיין בעט, איך זעה אבער אז ער איז א מענטש מיט א היפשער ברייטער בארד וואס פארכאפט די ביידע באקן זיינע, דאס לעמפל איבערן טישל ווארפט א מאגערע שיין אויף די אויסגעשפרייטע זייטן פון זיין בארד,

דערשיטערט מיך, הויט און ביין און טויט-בלאסקייט, דאס ביסל ליכט וואס פאלט אויפן חולה מאכט די טויט-בלאסקייט נאך שארפער, דער גאנצער קערפער זיינער זעהט אויס דריי מאל קלענער ווי פריער, עס דוכט זיך אז א קליין צונויפגעקורטשעט קינד ליגט עס איינגעדרייט אינטערן גרויסן צודעק. איך קוק און כ'וויל דערכאפן א רגע פון עפעס א צוק אויפן אלטינקנס פנים, אבער איך דערכאפ נישט. זיינע ליפן זענען האלב אפן נאכאנאנד, גיבן זיך נישט קיין ריר, די אויגן צוגעמאכט, נישט קיין אויגן וואס שלאפן, נאר וואס גרייטן זיך צו זיין פארמאכט אויף אלעמאל. שטארבט ער? לויפט מיר דורך אין געדאנק. שטארבט ער נאך איידער ער האט פארברויכט די דריי פונטעלעך ציקער וואס זיין אייניקל האט אים געשיקט? איך זעה אז אויפן טישל נעבן זיין בעט ליגט טאקע פארבונדן טארבעלע, אין דעם טארבעלע ליגן הייסט עס די דריי פונטעלעך ציקער, ער האט זיי נישט פארברויכט, ער האלט זיי נאך אלץ אויף זונטאגדיגע און יום טוב'דיגע טעג, יא אט דאס איז טאקע זיין טארבעלע צוקער.

זיי זעען אויס ווי לאנגע דינע שפינען פיס, נישט קיין נאווענע צו זעען א שפין זיך הוידן אין א ווינקל פון א טורמע קאמער, אבער אזוינע לאנגע פיס איבערגעקרייצטע איינע איבער די אנדערע ווי א צלם האב איך נישט געזעען, איך וויל נישט קוקן אויף זיי, צלם צלם אומעטום צלם. מאך איך צו די אויגן און הער זיך צו ווי מיינע ציין נעמען לייכט קלאפן איינע אין די אנדערע. אז די ציין קלאפן איז עס א סימן פון קדחות, גייט מיר דורך א געדאנק, און דער געדאנק דערמאנט מיך אן מיינע יונגלישע יארן ווען איך האב געלערנט אין דער ישיבה אין בערעזין און האב געהאט עטליכע אנפאלן פון קדחות. יא, איך דערמאן מיך, עטליכע מאל ווען איך בין געווען אויף קוואטיר ביי דער משפחה פון רבי יודל טשארני און עטליכע מאל נאכדעם ווען איך האב געמאכט מיין קווארטיר אין דער שיל פון דער ישיבה גופא, געשלאפן אויף א לאנגן טיש אויף א שטרויזאק מאטראץ, אט אזוי ווי אויף דעם מאטראץ וואו איך ליג איצט. וואו ליג איך איצט? צו ליג איך נישט איצט אין דעם זעלבן בעט אינעם הויז פון רבי יודל טשארני? ווער איז רבי יודל? איך קאן אים נישט.

איך לייען אויף דער הויך בריוו פון מנחם מענדל צו שיינע שיינדל, אלע לאכן, אלע קוועלן אן, און אויפן גאס גייט א שניי, און שנייעלעך פאלן אויף די שויבן, ביים ברעג טיש שטייט א סאמאוואר און זידט נישט מער, אבער עפעס זינגט ארויס פון אים, ער קילט זיך אפ, אזא ווייט דין געזאנג, פון וואנעט קומט דאס ווייטע געזאנג? פארוואס שטייען אלע בני בית פון דער טשארני שטוב איבערן בעט אין שלאף קאמער, ווי איך ליג אונטער א בארג מיט קאלדרעס? פארוואס שטייען זיי איבער מיר? אָט לייגן זיי אַרויף אויף מיר נאָך אַ קאָלדרע, און איך קען זיך נאָך אַלץ נישט דערוואַרעמען, מיין גאַנצער גוף טרייסלט זיך, די ציין קלאַפּן און מען קאָן זיי נישט איינשטעלן. איך הער ווי מען זאָגט, גיט אים נאָך כינין, גיט אים נאָך! איך עפן אויף די אויגן און הייב אַביסל אויף דעם קאָפּ, אָרקע און זיין חבֿר שפּילן און זענען טיף פאַרטוען, עמיצער פון זיי פייפט אונטער מיט די ליפּן, איך כאַפּ נישט ווער פון זיי פייפט עס, איך זאָג מיט אַ פאַרדראָס אַ געבעט, אוי, ווער פייפט עס? ארקע איילט צו צו מיר, זייט מוחל, נע, געבן אייך עפעס? גיט מיר וואסער, זאג איך. ארקע גיט מיר וואסער. איר שלאפט נישט? פרעגט ארקע. איך ווייס אליין נישט צו דאס איז שלאף צו עפעס אנדערש, זכרונות טראגן זיך ארום איבער מיר. האב איך נישט גערעדט פון היץ? ניין, מיר האבן נישט געהערט, זאגט ארקע, סטארעט זיך צו שלאפן. ווער קריכט עס ארום איבער דער סטעלע? אייך חלומ'ט זיך מסתם עפעס. ניין, מיר חלומ'ט זיך נישט, איך זע, דער, דער צלם קריכט ארום, נו גוט, כ'וועל פרובירן שלאפן. ארקע גייט צוריק צו זיין טישל, איך באשליס אומבאדינגט איינצושלאפן, אבער כ'האב גלייך חרטה, עס געפעלן מיר די זכרונות ווי זיי קומען איבער מיר, אט אין א סדר און אט

אבער טאמער שטארב איך פארט היינט, מיר וועלן נישט לאזן, מיר וועלן נישט לאזן, מיר וועלן קומען שפעטער, ווארט אויף אונז. אבער טאמער שטארב איך אין טורמע? וואס פאר א טורמע? דו ביסט נישט אין טורמע, ביסט דאך אין שול, אין גרויסן מויער ווי דו לערנסט נאך א משמר נאכט. יא, ריכטיג, ריכטיג, אלע דאנערשטאג נאכט

א צאל ישיבה בחורים וואס האלטן זיך אויף אין שול ליגן אויף זייערע געלעגערס איבער לאנגע טישן און שלאפן געשמאק. איינער ליגט מיטן פנים צו דער וואנט, מיט דער פלייצע צו מיר, א צווייטער ליגט צונויפגעדרייט ווי א בייגל און זיין פנים לויכט ארויס פון דער טונקלקייט. איך לאז איבער מיין שטענדער מיט די צוויי ליכט און נעם ארומשפאנען איבערן גרויסן חלל פון דער שול, הין און צוריק, הין און צוריק. ביי דער מזרח וואנט שלאפט דער ארון קודש, מען זעט אים קוים ארויס. איך שפּאַן אַרום מײַנע טריט זענען פֿעסטע, זיכערע, נישטאָ קײן קײטן אױף די, אױף זײ, ממש אַ װוּנדער פֿון טריט, ממש אַ גליק, װוּ זענען אַהינגעקומען די קײטן? איך בין דורכגענומען מיט התרוממות, איך שפּאַן נישט, נאָר איך טראָג זיך, אַזױ שװעבנדיק, װי אױף פֿליגל. איך בלײַב מיט אַ מאָל שטײן אין דער טונקלקײט אַנטקעגן אָרון-קודש און איך פֿרעג, רבונו-דעלמא, װען קומט משיח? איך שטײ און איך װאַרט אױף אַן ענטפֿער. איך מוז גלײַך האָבן אַן ענטפֿער. די ווענט פון דער גרויסער שול נעמען זיך מיט א מאל צונויפרוקן, אן ענגשאפט כאפט מיך ארום, אבער איך טרעט נישט אפ פון מיין פלאץ אנטקעגן ארון קודש און האלט אין איין פרעגן, און מיין פרעגן גייט איבער אין א געשריי, רבונו דעלמא, ווען קומט משיח? מיינע ליפן פון נאכאנאנדיגן פרעגן הויבן אן צו קלעמען, די ציין קלאפן, איך בייג זיך אראפ צום דיל, קריך צו צו מיין געלעגער אויף א טיש, איך צי זיך אויס אויף אים, עס ווארפט מיך אין היץ און קעלט, מיינע ליפן פיבערן און שרייען דאס זעלבע געשריי, ווען קומט משיח? אלע כאפן זיך אויף, שפרינגען אראפ פון זייערע געלעגערס, נעמען מיך איינשטילן, אבער איך שטיל זיך נישט איין, איך בין אריינגעכאפט ווי אין א פייער, אין א געוואלד געשריי. איך וועק זיך אויף, איך זעה אז דער פענכער מיט אייז האט זיך ארונטערגעגליטשט פון מיין שטערן, איך לייג אים צוריק ארויף און זיין קאלטקייט פרישט מיך אפ. איך וואלט שווערן אז איך הער עימיצן אויסשפילן א ניגון אויף א פייפל צי אויף עפעס אנדערש, איך וואלט שווערן אז איך הער א הארמאניקע, איך כאפ זיך נישט לכתחילה אז דאס שפילט עימיצער טאקע דא אין מיין פאלאטע.

טראכט איך מיטאמאל, זיצן אין א קאטארגע פאלאטע פון חולאים שפעט אין דער נאכט און שפילן אויף א הארמאניקע. קאטארגע און הארמאניקע. און דער זיידע דער אלטינקער קאן זיין גוססט, און דער וואס צו מיין לינקער האנט דער שווינדזיכטיקער, ווער ווייסט וואס מיט אים טוט זיך דארט אויף זיין בעט, וואו ער ליגט נאך אלץ מיט דער פלייצע צו מיר. עס ווילט זיך מיר א זאג טון צום שפילער אז ער זאל אויפהערן אז ער שטערט די רו פון די קראנקע, אבער איך האלט זיך אפ, אפשר שטערט ער גארנישט, טראכט איך אויף צוריק, אפשר איז זיי גאר גוט דערפון, וואס אפשר פארוויגט ער זיי מיט דעם, אפשר פארוויגט ער אויך מיך, ניין, מיך פארוויגט ער נישט, איך בין שוין ווייט ווייט אויף יענער זייט פון שלאף, ווייט ווייט אין אן אנדער לאנד בין איך, נישט אינעם לאַנד פֿון שלאָף. עמעצער נעמט מיך, און איך גיי אים נאָך. דער מאַן, וואָס פֿירט מיך פֿאַר אַ האַנט, זעט אויס ווי מײַן טאַטע, אָבער איך בין נישט זיכער, אַז עס איז מײַן טאַטע. איך שטעל זיך מיט אַ מאָל אָפּ און איך פֿרעג, וווּהין פֿירסטו מיך? ער, איך דאַרף דאָך הײַנט שטאַרבן. דער מאַן צעלאַכט זיך און זאָגט, וועסט נאָך צײַט האָבן צו שטאַרבן, מײַן זון, ביסט ערשט אַלט זיבן יאָר, נישט מער. דערווײַל גיי אין חדר. וועגן שטאַרבן, וועלן מיר רעדן שפעטער. איך באפריי זיך פון דער האנט וואס פירט מיך און איך לאז זיך גיין אין חדר. ס'איז פרימארגן. איך דארף גיין פון דער בערעזינער גאס צום מארק צו, דורכשניידן דעם מארק און פון דארט אין שול גאס צו רב מאטקע'ס חדר. דער טאָג איז אַ װינטערדיק ליכטיקער, אַ זוניק פֿראָסטיקער, די גאַסן זענען װײַס, דער שנײ אונטער די פֿיס סקריפּעט אַזױ אײַנגענעם, אַזױ פֿרײלעך, פֿון מױל און פֿון די נאָזלעכער גײט אַרױס אַ װאַרעמע פּאַרע. איך בין אָנגעטאָן אין אַ שװאַרצן קאָרטענעם מאַנטל, לאַנג ביז די פּיאַטעס כּמעט, אױפֿן קאָפּ אַ היטל מיט אַ טוכענעם דאַשיק. איך װיל גײן שנעל, אָבער דער לאַנגער מאַנטל פֿאַרהאַלט מײַנע טריט. ארט עס מיך נישט, ס'איז טאקע א פראסט, אבער א שטילער פראסט, כ'בין געוואוינט צו אזא קעלט, איך שטעל זיך מיטאמאל אפ און גיב א פרעג, וואס מיינט עס וועגן שטארבן וועלן מיר רעדן שפעטער. ווען שפעטער? איך שטיי אבער נישט לאנג, כ'וויל צופיל נישט טראכטן וועגן דעם, איך פארשטיי עס נישט, איך לאז זיך שפאנען ווייטער, און אט בין איך שוין ביים מארק, איך דארף דעם מארק דורכשניידן ווי איך טו עס יעדן טאג, גיב איך מיטאמאל זיך א קער אין א זייט און לאז זיך אין אן ארומקרייז צום געסל וואו עס שטייט דער פוילישער קאסטשעל, איך האב שוין עטליכע מאל געטון אזוינס, ס'געפעלט מיר דער ארומקרייז, דאס פארבייגיין, דאס פארביילויפן די מאסיווע טויערן פון דעם קאסטשעל. און אָט בין איך בײַ די טױערן, נעם פֿאַרבײַלױפֿן, ערשט פֿון די טרעפּ בײַ די טױערן שפּרינגט אַראָפּ אַ מאַן, יאָגט האַסטיק צו צו מיר און גיט מיר אַ זעץ איבערן קאָפּ מיט אַ צונױפֿגעקנױלטער פֿױסט, אַזױ װי מיט אַ שטײן, רײַסט אַראָפּ מײַן היטל און װאַרפֿט עס צו דער ערד. איך אַלײן פֿאַל אױך צו צום פֿראָסטיקן טראָטואַר. דער מאַן שרײַט, זשיד דו אײנער, פֿאַרבײַ אַ קאָסטשעל דאַרף מען אַראָפּנעמען דאָס היטל! איך הייב זיך קוים אויף, כאפ מיין היטל און נעם אין גרויל פחד מיט אלע כוחות יאגן צום חדר. א געוויין רייסט זיך מיר פון האלז, דער זעץ איבערן קאפ טוט מיר שטארק וויי. אט בין איך שוין ביים חדר. איך שטעל זיך אפ איינצושטילן מיין אטעם און מיין געוויין. איך באגרייף נישט וואס דא איז פארגעקומען מיט מיר, פארוואס האט מיך דער מאן געשלאגן? פארוואס דארף איך עפעס אראפנעמען מיין היטל ווען איך גיי פארביי זיין קאסטשעל? צי צווינגט אים עימיצער אנצוטוהן א היטל ווען ער גייט פארביי די א שול? ער איז א גרויסער הויכער מאן און איך בין דאך נאך א אינגל קוים זיבן יאר אלט, איז פארוואס האט ער מיך געשלאגן? מיט אן איינגעהאלטענעם ווייטאג קום איך אריין אין חדר, אלע אינגלעך זענען שוין דא, זיצן שוין ביים טיש און לערנען שוין, דער רבי פרעגט מיך פארוואס איך בין היינט געקומען שפעט, איך געפין א תירוץ און זעץ זיך צום טיש. מיר לערנען חומש, די סדרה וירא, די פרשה פון יצחק'ס עקידה, איך זאג די פסוקים און אינעווייניג אין מיר קען זיך מיין קלעמונג נישט איינשטילן, מיין הארץ וויינט אין מיר, אט אט וועט עס ארויסשפרינגען.

דער רבי באגנוגט זיך נישט נאר מיט די פסוקים פון חומש, ער גיט נאך צו צו זיי מעשות וועגן א גערודער וואס האט זיך אנגעהויבן אין הימל צווישן אלע מלאכים, און ווי דער רבונו של עולם האט זיי געענטפערט אז דער נסיון איבער אברהם אבינו מוז אויסגעפירט ווערן, אברהם מוז אויספרובירט ווערן, ער מוז דעם נסיון ביישטיין, און יצחק דערציילט ווייטער דער רבי האט אין זיין שטילקייט אביסל שפעטער ליגענדיג אויפן מזבח גענומען בעטן זיך ביי זיין פאטער ער זאל אים דערלויבן האלטן די אויגן צוגעמאכט כדי ער זאל נישט זעהן ווי דאס מעסער הייבט זיך אויף און לאזט זיך אראפ אויף זיין האלז און ער זאל זיך נישט טרייסלן פאר שרעק. ער בעט אויך דעם פאטער נישט צו דערציילן דער מאמען שרה'ן וועגן זיין טויט ווען זי וועט שטיין אויפן דאך אדער ביי א גרוב כדי זי זאל פאר שרעק נישט ארונטערפאלן. אברהם שטרעקט אויס זיין האנט מיטן שלאכט מעסער, מיין הארץ נעמט נאך שטארקער וויינען אין מיר, קוים וואס איך דערלעב צוצוקומען צום פסוק ווי א מלאך פון גאט רופט אויס פון הימל צו אברהמ'ן אז ער זאל אים גארנישט טון. א פרייד כאפט מיך ארום, אבער גראד די פרייד פארטרייבט נישט דאס אנגעזאמלטע געוויין פון מיין הארץ, נאר פארקערט, זי רופט עס נאך מער ארויס, איך ברעך אויס אין א געוויין,

דו רעדסט שוין ערגער נאך ווי א קינד, זאגט דער רבי מיט נצחון, ווי קען א מלאך פארשפעטיגן? א מענטש קען פארשפעטיגן, אבער א מלאך פארשפעטיגט קיינמאל נישט. דעם רבינ'ס ווערטער דערמוטיגן מיך, איך הער אויף צו וויינען, אבער טיף אין מיר בלייבט נאך אלץ אזא מאדנער געמיש פון יצחק'ס ליגן אויף דער עקידה און פונעם זעץ איבער מיין קאפ וואס כ'האב נישט לאנג געכאפט אן א פארוואס און אן א פארווען.

פון יאסעוויטש'ס משפחה, א גערירטער פון זינען. איך האב זיך שוין איינמאל געהאט אריינגע'גנב'עט אינעם הויף און אריינגעקוקט אין די פארקראטעוועטע שויבן, איך האב געזעהן דעם מאן וואס זיצט פארשפארט דארטן, אבער איך האב אים גוט נישט געקאנט זעהן, ער איז געשטאנען אינעווייניג ווייט פונעם פענסטער און איז נישט צוגעגאנגען צו די שויבן, איך האב געזעהן אז ער איז א הויכער מיט ברייטע פלייצעס, א פארוואקסענער מיט לאנגע האר איבערן קאפ און איבער זיין גאנצן פנים. ער האט מיך דערזען ווי איך שטיי נעבן זיין פענסטער, האט ער אנגעהויבן ווארפן מיט זיינע לאנגע הענט און אנשטעלן פויסטן צו די שויבן. איז מיך באפאלן אן אימה און איך בין אנטלאפן. דאס בילד אבער האט מיך נישט אפגעלאזט, געצויגן מיך איך זאל קומען נאכאמאל אריינקוקן און גוט זען וואס טוט דער דאזיגער פארוואקסענער מענטש הינטער די גראטעס. איך האב קיינעם וועגן דעם נישט אויסגעזאגט, אין שטוב פאר טאטע מאמע אוודאי נישט. יעדעס מאל ווען איך גיי פון חדר ציט עס מיך איך זאל זיך צושארן צו דעם פענסטער מיט די גראטעס, איך האב אבער מורא און לויף גיך פארביי דעם טויער. אויך איצט, גייענדיג פון חדר, נאך אזא מאדנעם טאג וואס איך האב געהאט, ציט עס מיך ווי א כישוף אין דעם פארבאטענעם הויף אריין, דאס מאל קען איך זיך נישט גובר זיין, מיין גאנצע יונגלישע איינשטעלונג פארכאפט מיך, איך מוז נאכאמאל זען דעם פארשפארטן מענטשן אונטער זיינע גראטעס, איך מוז אים זען, שוין היינט, סיי ווי סיי איז מיר נישט גוט און טרויעריג אויפן הארצן. איך שלייך זיך אריין אין הויף, קריך שטיל צו צום פארגראטעוועטן פענסטער, און כ'זעה, דער ווילדער מאן שטייט הארט ביים פענסטער מיט זיין פנים צוגעשפארט צו א שויב און קוקט מיט גרויסע פונאנדערגעריסענע אויגן, ער דערזעהט מיך, איך וויל אנטלויפן און.

רייס איך אפ דעם פינגער פונעם אייזן, איך טו עס איינמאל און נאכאמאל, איך מיין אז מיט דעם פארווייל איך דעם שטייענדיגן אונטער די גראטעס, מיט דעם וויל איך אים צווינגען צו באוועגן זיך, אבער אויך דאס העלפט נישט. איך בין פול מיט רחמנות צו אים, אבער אויך מיט כעס פאר זיין שטיין פארגליווערט, פאלט מיר איין גאר א משונהדיג קינדעריש איינפאל. איך שטעל אויס א צונג און גלייך נאכדעם לייג איך צו מיין צונג צום געפרוירענעם אייזן, אבער א שפיץ צונג איז נישט ווי א שפיץ פינגער, עס כאפט זיך צו צום אייזן און אז איך רייס עס אפ בלייבט א שטיק הויט פון מיין צונג אויפן אייזן. מיין צונג נעמט בלוטיגן און דאס בלוט נעמט פלייצן אין מויל מיר און איבער די ליפן, דער מאן אונטער די קראטעס גיט זיך אלץ נישט קיין ריר אין בהלה לאָז איך זיך אַנטלױפֿן פֿונעם הױף, יאָג זיך מיט מײַן בלוטנדיקער צונג איבערן מאַרק און פֿאַל אַרײַן אין שטוב, נישט טױט, נישט לעבעדיק, מיט אַ בלוט-פֿאַרגאָסן מױל. אױך דער אײבערשטער טײל פֿון מײַן מאַנטל איז פֿול מיט בלוט-פֿלעקן. טאַטע-מאַמע דערזעען מיך און שרײַען אױס, װאָס איז געשען? איך זאָג אַ תּירוץ, אַז איך בין געפֿאַלן און אַ ביס געטאָן די צונג. דער טאטע בייזערט זיך אז מען פאלט, וואס פאר א שייכות האט עס מיט דער צונג? נאר אבער אזא נאר ווי דו קען אזוינס טרעפן? קיין זאך טוט מיר נישט אזוי וויי ווי ווען דער טאטע רופט מיך נאר, און אלעמאל טוט ער עס גראד דעמאלס ווען מיט מיר טרעפט זיך עפעס. איך גיב זיך א ווארף אויפן בעט און פארמאך און פארכאפט אין א געוויין. די מאמע איילט צו צו מיר, לייגט ארויף איר האנט אויף מיין שטערן און שרייט אויס, שואל, א בראך איז צו מ. צו מיר, דאָס קינד ברענט װי אַ פֿײַער! גײ נאָך אַ דאָקטער! איך שרײַ אױס נאָך העכער, רופֿט נישט קײן דאָקטער, רופֿט בעסער דעם מלאך ער זאָל פֿאַרהאַלטן אַבֿרהמס האַנט מיטן שעכט-מעסער! די מאַמע פֿאַרברעכט די הענט און װײנט, שואל, דאָס קינד רעדט פֿון היץ! לױף שנעל נאָכן דאָקטער! װאָס נאָכדעם געשעט, װײס איך נישט, איך פֿיל נאָר, אַז מײַנע ליפּן שרײַען.

מאדנע, אלעמאל ענדיגט זיך עס מיט פיבער היץ, און האב געמיינט אז עס טאגט שוין, איר זענט אליין? וואו איז אייער מיטזיצער מיט זיין הארמאשקע? כ'האב אים געשיקט שלאפן, יא, עס וועט מסתם באלד נעמען טאגן, אפשר דארפט איר עפעס, שעמט זיך נישט פאר מיר, איך דאנק אייך זייער, זייער, איך קען אייך געבן טיי, טרינקט, לאזט זיך נישט אפ, גוט, גיט מיר. אורקע ברענגט א קריגעלע ווארעמען טיי און דערלאנגט עס מיר, מיט א ליבער צערטליכקייט, איך וויל וויסן צו האב איך אסאך היץ. אורקע לייגט ארויף זיין האנט אויף מיין שטערן. שווער צו זאגן, דאכט זיך אז נישט מער ווי אנהייב נאכט. איך וועל אריינלייגן נאך אייז אין פענכער, זאגט אורקע. ער נעמט דעם פענכער, גייט ארויס אויף אפאר רגעס און קומט אריין צוריק מיט א פילן פענכער אייז. ער לייגט אים ארויף אויף מיין שטערן, אונטערשפרייטנדיג א האנטוך. איך דערפֿיל מיך פֿרישער, איך מאַך האַלב צו די אויגן און גיב זיך איבער אין דער שליטה פֿון דער סוף-נאַכטיקער דינער גרוילעכקייט, וואָס נעמט אַרײַנרין אַרײַנרינען אין פּאַלאַטע דורך דעם פֿאַרגראַטעוועטן פֿענצטער. עס גיט זיך אַ צינד אָן אין מיר אַ געדאַנק. האַלט וואַך דײַן זיכּרון! דערמאן זיך אין עפעס נאך, ווארום טאמער פארשפעטיגסטו, קאנסטו נאך שטארבן, גיב זיך נישט אונטער. איך הער ווי א קול אין מיר ענטפערט, אוודאי גיב איך זיך נישט אונטער, אוודאי, איך האלט וואך מיין געדענק און מיין זיכרון, איך האלט אן דעם חשבון פון מיין לעבן און פון מיינע מעשים, ס'איז טאקע אמת, א מלאך קען נישט פארשפעטיגן, אבער א מענטש יא, דעריבער דארף איך זיין וואכיג און איך בין.

קיין ספק נישט אז ס'איז זי. אויף וואס ווארט זי? איך קלויב זיך צו פרעגן זי אויף וואס זי ווארט, אבער זי אליין פארכאפט און רעדט שטיל ארויס. איר געדענקט ווען מיר זענען געזעסן צוזאמען אין וואגאן און גערעדט וועגן מעגליכע אייגענע רעוואלוציאנער מאראלישע דורכפאלן? האט איר א זאג געטון אז אויך איר האט אויף אייער געוויסן שלעכטע האנדלונג אין שייכות מיט אייער אויפפירן זיך אין טורמע. איר האָט אַפֿילו אײַער האַנדל באַצײכנט מיטן װאָרט נידערטרעכטיק. איך האָב דעמאָלט אַ לאַך געטאָן. איך האָב זיך נישט געקאָנט פֿאָרשטעלן, אַז איר זאָלט האַנדלען נידערטרעכטיק. איך קאָן זיך עס אױך איצט נישט פֿאָרשטעלן. איך האָב אײַך געבעטן דערצײלן מיר, אין װאָס איז באַשטאַנען אײַער שלעכטע האַנדלונג, האָט איר נישט געװאָלט. איר האָט געזאָגט, אַז װען איר װאָלט געהאַט אַ האָפֿענונג מיט מיר זיך נאָך אַמאָל צו טרעפֿן, װאָלט איר יאָ דערצײלט. נו, בין איך געקומען ווידער טרעפן זיך מיט אייך, איך וויל וויסן, איך וויל הערן. איז עס טאקע אמת אז איך זע אייך? צו איז עס ווידער נישט א זעאונג פון היץ? צו ווייסט איר נישט אז איך ליג קראנק און עס קאן זיין אז איך וועל שטארבן? וואס רעדט איר זיך איין אז איר קענט שטארבן? זאגט ראיע, איך רעד זיך נישט איין, עס איז אזוי, און ווייל איך ריכט זיך אויף דעם, וויל איך אייך טאקע דערציילן וועגן יענער האנדלונג מיינער, אז איך וועל עס דערציילן פאר אייך וועט מיר זיין גרינגער צו שטארבן ווי נאך א ווידוי, כ'וועל זיך פילן ריינער, די האנדלונג פארפאלגט מיך, איך, איר וועט לאכן פון מיר, איר וועט זאגן אז איך מאך א וועזן פון א קלייניקייט, אבער כ'זאג אייך אז ס'איז נישט קיין קלייניקייט, אז מ'נעמט ארויס פונעם פונדאמענט

פֿון מײַן ערשטן אָרט בײַ דער טיר האָב איך מיט אַ מאָל זיך אַ צי געטאָן אױף צוריק און בין געװאָרן דער דריטער הינטער די ערשטע צװײ. װאָס איז געװען? װאָס איז געװען די סיבה? אין די גראַטעס פֿון דער טיר האָבן זיך פֿון יענער זײַט קאָרידאָר אַרײַנגערוקט שפּיזן פֿון סאָלדאַטישע ביקסן.

האט אין אונזער אייגענער מהומה גאר אפילו נישט באמערקט מיין אינסטינקטיוון צוריקשפרינג, עס איז ביי מיר אליין נישט געבליבן קיין מינדסטער חשד וועגן זיך אז איך בין עפעס אויסן געווען, אבער דאך איז געבליבן אין מיר א שלעכט געפיל צו זיך צוליב דעם צוריקשפרינג מיינעם. די גאנצע צייט זינט דעמאלט ווען איך דערמאן זיך אין יענער געשעעניש פלאגט מיך א געדאנק,

וואס פאר א מענטש קאן זיך אויסטראכטן אויף זיך אליין אזוינע בילבולים? ניין, ס'איז נישט קיין בילבול אויף זיך זאג איך, ס'איז א חשבון, יענער מאמענט האט געמאכט אין מיר א גאנצע איבערקערעניש אין מיין צוגאנג צו בראווקייט און אומבראווקייט, צו אזוי גערופענעם פירער-מענטש און אזוי גערופענעם מאסן-מענטש,

זעענדיק מיט אַ מאָל, װי איר געשטאַלט נעמט בלאַס װערן. נײן, הער איך איר קול, נײן! איך שפּאַס נישט, אַז איר האָט מיר דערצײלט אין װאָס איז באַשטאַנען די זינד, אין װעלכע איר באַשולדיקט זיך, איז מיר לײַכטער געװאָרן. כ'האָב געמײנט, מי-יודע װאָס פֿאַר אַ פֿאַרברעכן איר װעט דערצײלן װעגן זיך. אָבער איצט בין איך באַרויִקט. איצט קאָן איך זיך זעגענען מיט אײַך אין אַ גוט געמיט און אַפֿילו נישט באַהאַלטן פֿון אײַך, אַז איך האָב אײַך ליב, אַז איר, אַז איר האָט מיך ליב, נעם איך טענהן, איז פֿאַרװאָס געזעגנט איר זיך מיט מיר? פֿאַרװאָס גײט איר נישט צו נעענטער צו מיר? איך קאָן נישט, ענטפֿערט רעיה, איך מוז אײַך פֿאַרלאָזן. איך מוז! אַזאַ מוז פֿאַרשטײ איך שױן גאָרנישט, זאָג איך, סײַדן ס'איז אמת, אַז איך שטאַרב, און אַז איר, און אַז איך האָב גערעדט װידער רײד, אָבער װי אַזױ קאָנט איר פֿאַרלאָזן אַ שטאַרבנדיקן?

און נעבן אים אויך אורקען. אורקע קוקט אויף מיר מיט פריידיגע אויגן, אויך אזוי דער דאקטער. דער דאקטער האלט מיין האנט אין זיינער און זאגט, נו, מיין גוטער פריינט, איר קומט צו זיך, דאס שווערסטע איז אריבער, אפילו אייער טעמפעראטור האלט שוין באלד ביי נארמאל. איך ליג שוין הייסט עס לאנג דא, הער דאקטער. וואס איז דער חילוק ווי לאנג, אבי איר זענט אריבערגעקומען, זייט צופרידן.

געוויס הער דאקטאר, זאגט אורקע און קוקט אויפן דאקטאר מיט פארחידושונג, וועט איר דאך געוויס גוט אכטונג געבן אויף אייער פריינט, איך וועל אלץ טון וואס איך קען נאר. און דא געשעהט עפעס אזוינס וואס רופט ארויס אין מיר ממש טרערן. דער דאקטאר נעמט ארויס פון זיין הויזן קעשענע וואס איז איבערגעדעקט מיט זיין אויבער-כאלאט אן אפעלסין און רוקט אים אונטער אונטער מיין קישן. דאס ברענג איך פון שטאט, איך טאר עס נישט טון, ס'איז פארבאטן, אבער איך האב עס געבראכט פאר אייך, איר וועט עס עסן ווען איך וועל אוועקגיין, דאס וועט אייך גוט טון. און איר גוטער פריינט, זאגט ער צו אורקען, איר וועט דאס שאלעכץ פון דעם אפעלסין ארויסווארפן אזוי, אז קיינער פון דער נאטשאלסטווע זאל עס נישט פארמערקן. מעג איך זיך פארלאזן אויף אייך? אָ, געוויס, הער דאקטאר, זאגט אורקע מיט אן אויפגעפלאמט פנים. האט נישט פאראיבל מיין פריינט זאגט ווייטער דער דאקטאר צו אורקען וואס איך האב נאר איין אפעלסין און געדענקט האלט סוד פארלאזט זיך אויף מיר הער דאקטאר זאגט אורקע איך בין אזוי גערירט פון אייער גוטסקייט הער דאקטאר אז איך האב ממש נישט קיין ווערטער צו דאנקען אייך זאג איך איר דארפט מיר נישט דאנקען זאגט דער דאקטאר איר דארפט נאר העלפן האלטן סוד גיבט ער צו מיט א שמייכל און פארלאזט מיך. איך מיט אורקען קוקן זיך איבער, איך זעה אין זיינע אויגן אזא טיפע פרייד, אויך איך בין אנגעפילט מיט פרייד, ביז מיינע אויגן פאלן מיטאמאל אויף די צוויי בעטן רעכטס און לינקס וואו עס ליגט דער אלטינקער און דער טובערקולאזער. וואס איז מיט זיי פרעג איך, וואס איז מיטן אלטינקן? זיין לאגע איז פארפאלן. און וואס איז מיט שטיינען? ער איז נאך שטארק קראנק, זאגט אורקע און בעט מיך רואיג זיין. איך ליג אויף מיין שפיטאל געלעגער און גיב זיך אינגאנצן איבער צו דער פרייד פון מיין געזונט-ווערן. איך שטויס אפ פון זיך דעם צער וואס אורקע'ס באמערקונג וועגן דעם זיידנ'ס פארפאלענעם צושטאנד האט אנגעווייעט אויף מיר. איך בין פול מיט באוואונדערונג פון דעם דאקטאר'ס דזשעסט אונטערצולייגן אונטער מיין קישן אן אפעלסין פאר מיר. איך כאפ אן אורקען פאר דער האנט און דריק זי. איר באנעמט כאטש ליבער אורקע וואס דער דאקטאר האט ערשט אפגעטאן? ס'איז דאך א וואונדער. ער איז טאקע א טייערער מענטש זאגט אורקע.

זיינע שאהן זענען געציילטע, האט געזאגט דער דאקטאר, מען קען מער גארנישט טאן פאר אים. און וואס איז מיט דעם אנדערן חולה נעבן מיר? אט זיצט ער דאך אויף זיין בעט, זאגט אורקע, גיט א קוק. און טאקע, ער זיצט האלב אויפגעהויבן, אנגעשפארט מיט דעם קאפ אויפן בעט-ווענטל, און קוקט פאראויס פון זיך. אויף מיר קוקט ער נישט. ער שענקט נישט קיין אינטערעס נישט אויף מיר און נישט אורקען. איך זעה נאר זיין פראפיל. א לאנג אויסגעצויגן אויסגעדארט פנים, א שארף פארשפיצטע נאז, א שווארץ צעשויבערט בערדל רייסט זיך פאראויס, דאס העמד איז אים פונאנדערגעשפילעט, פאלט כמעט ארונטער פון זיינע שמאלע אקסלען, זיינע אקסלען זענען שפיציג ביינערדיג, זיין גאנצער גוף זעט אויס ווי איין שטיק הויט און ביינער, אויף זיין קאפ

פון צייט צו צייט פארהוסט ער זיך און ברענגט ארויס א געשפייעכץ וואס ער טוט אריין אין א שטיק טוך, איך דערזעה מיטאמאל ווי ער נעמט ארויס פון אונטער זיין קישן א העפט פאפיר, קוקט אריין אין דעם, דערנאך נעמט ער מיט א בלייפעדער שרייבן אין דעם. ער שרייבט פון רעכטס אויף לינקס, זאג איך צו אורקע'ן, ער איז א איד? אוודאי א איד, זאגט אורקע, שטענדיג ווי ער זיצט זיך ווי ער זעצט זיך נאר אויף שרייבט ער, ער פארשרייבט גאנצע פאפירן און גיט זיי אוועק צום דאקטאר, אן אמת'ער צודרייטער. פארוואס איז ער פאר'משפט? ער איז נישט קיין פאליטישער? ניין, נישט קיין פאליטישער, ער איז געווען אין די ארמעי צושלאגן זיך מיט זיין אפיציר פאר א פרוי, עפעס געשאסן אויף אים, אזוי זאגט מען, פון אים אליין קאן מען קיין טאלק נישט דערגיין, מען זאגט אז ער שטאמט פון א רבנישער משפחה, ער איז פאר'משפט אויף גאנצע פופצן יאר, און ער שרייבט, איז ער מסתמא א שרייבער. ער ענטפערט נישט אז מען רעדט צו אים ווי עס פאלט אים איין, אמאל זאגט אורקע מיט ביטול, ער קאן אמאל אפזיצן גאנצע טעג און שטומען ווי די וואנט, אמאל צערעדט ער זיך, קאן מען אים דאס מויל נישט צומאכן, אפשר מיט אייך וועט עס זיין אנדערש, איך האב אים געזאגט אז איר זענט א שרייבער, עס ווילט זיך מיר א לאך טאן איבער אורקע'ס מיינונג וועגן שרייבעריי, אבער איך האלט זיך איין, איך זאג, ער גייט קיינמאל נישט ארונטער פון בעט, נאר אויף זיינע באדערפענישן גייט ער ארונטער, נישט מער, ער איז שוואך ווי א פליג, ער ווייס אז ער וועט לאנג נישט לעבן. ער האט עס אייך געזאגט? יא, ער רעדט ער רעדט וועגן דעם, זיינע פיס הייבן שוין אן געשוואונגן צו ווערן, געבן אייך מילך, עס איז דא מילך פאר אייך. סוף פון קאסעט זעקס, המשך אויף קאסעט זיבן.
איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.